היום חמשה ימים לעומר, היינט די פיפטע טאג צו די עומר, ס'איז היינט די זעקסטע טאג פון פסח, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת, ערב עצרת של פסח, שביעי של פסח, ס'שוין דא צוויי וועגן וויאזוי צו ציילן די היינטיגע טאג. קען אביסל צומישן די קאפ, א מענטש ווייסט נישט וועלכע טאג איז היינט, ס'איז די ערשטע טאג, ס'איז די צווייטע טאג, אסאך מאל אזא יום טוב ענדיגט זיך אזוי אינמיטן די וואך, אפילו א מענטש שטייט אויף אינדערפרי פילט ער אזוי ווי ס'איז זונטאג, ס'איז דא אזא זונטאג פילינג, אדער אמאל א יום טוב אזוי ווי היינט. פרייטאג איז שוין א יום טוב, פילט זיך א מענטש דאנערשטאג, יעצט פילט עס זיך פרייטאג, און דאס הייסט אלע זמנים, אז מען זאגט די ערשטע טאג, די צווייטע טאג, די פערטע טאג, די זעקסטע טאג, עס איז דאך נישט סתם א, עס איז נישט סתם א נאמבער וואס מען קען לייגן, מען קען זאגן יא, עס איז די זעקסטע טאג פון דעם, די פיפטע טאג פון יענץ, וואס איז די קשיא? עס איז נישט קיין שום סתירה, עס איז דאך אויך אזוי ווי מען זעט אפילו אין די פסיכילאגיע, אין די נפש פון א מענטש, האט האט אויך א געוויסע מינינג, די ערשטע טאג האט אלעמאל א געוויסע סיגנאל, ס'סיגנאלט אביסל, ס'התחדשות, ס'הייבט זיך אן א נייע וואך, מ'קען, ס'איז דא א געוויסע ריסעט יעדע וואך, יא, די נומבערס גייען איינס צוויי דריי פיר פינף, ביי זעקס פילט מען זיך שוין מיד, זיבן, בופס, זיראו, יא, צוריק צו איינס, איז מען, האט מען א ריסעט, און די ריסעט איז נישט נאר די נומבערס, נישט קיין, נאר א טעקנישע פראקטישע זאך, ס'איז אויך א נפשיות'דיגע זאך, ס'איז אויך א נשמה'דיגע זאך, א מענטש. א מענטש'ס הארץ, א מענטש'ס מח, פילט זיך אויסגערייניגט, אקעי, עס הייבט זיך אן א נייע, א נייע סדר, א נייע, צוריק צו זירא, צוריק צו איינס. און די זעלבע זאך איז אוודאי, אז מען טראכט פון, מען טראכט פון מצוות, מען טראכט פון, יעדע, יעדע איינע פון די נומבערס איז דאך א מצוה, ס'דא א מצוה פון ציילן די וואכן, זכור את יום השבת, לערנט די רמב"ן און אנדערע. א מצוה צו ציילן היום יום ראשון בשבת און יום שני בשבת, עס הייסט שבת איז נישט סתם אז יעדע יעדע זיבעטע טאג רוהט מען, יא דאס איז טאקע די פשט פון שבת, אבער שבת איז אויך אז עס געבט אונז א וועג ווי אזוי צו ציילן אונזער טעג, למנות ימינו כן הודע, דער אויבערשטער האט אונז מודיע געווען א וועג ווי אזוי צו ציילן אונזערע טעג, און ציילן טעג איז דאך פשט. געבן סטראקטשער צו טעג, געבן סדר צו טעג, געבן מינינג צו טעג, געבן מינינג צו די סייקלס אין וואס א מענטש'ס צייט גייט זיך אזוי יעדע אינדערפרי איז דא צופרי נאכמיטאג פיר אזייגער זעקס אזייגער זעלבע זאך איז דא אין די וואך און די זעלבע זאך איז דא ברייטערע קען ציילן א מענטש קען ציילן א וואך א מענטש קען ציילן א חודש היום יום ראשון לחודש יום שני לחודש יום שלישי ביז דרײַסיק טעג ווייטער גייט מען צוריק ראש חודש טרעפט זיך אלע נומבערס צוריק צוריק ביי איינס, היינט איז צוריק די ערשטע טאג פון חודש. זעלבע זאך, ס'דא ברייטערע וועגן פון ציילן, מען קען ציילן לפסח, די גרויסע זאך וואס איז געשען פסח איז געווען מען הייבט אן ציילן ליציאת מצרים, בשנה השנית בחודש השני, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שוין די צווייטע חודש, יעצט איז נישט סתם א צווייטע חודש, האט זיך אנגעהויבן א נייע סירקל, האט זיך אנגעהויבן א נייע סייקל, יעצט ציילט מען פון דעם טאג, ס'איז געווארן יער זירא, יער איז ריסעט, ריסעט די זייגער, הייבט אן פון פריש א נייע נייע וועג, א נייע וועג פון ציילן. יעצט דארף מען מברר זיין, ווען האט מען זיך אנגעהויבן, ווען האט, ווען הייבט זיך עס אן, וואס, אין וועלכע טאג האלט מען, איז עס די פיפטע טאג אדער די זעקסטע טאג, וואס, וואס גייט דא פאר באמת? אוודאי איז עס די פיפטע טאג פון עומר און די זעקסטע טאג פון פסח, דאס זענען דאך אבער זאכן וואס האבן א גרויסע שייכות איינעם מיט די צווייטע, און חוץ פון דעם וואס זיי האבן א שייכות אין די ענין וואס זיי טרעפן זיך, לויט ווי, לויט ווי אונז לערנען געווענליך די משמעות פון די ספירת העומר, טרעפן זיי זיך זיכער דא. דא איז די פלאץ אסאך מאל מענטשן פרעגן יא, אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע הבהרה, אסאך מאל מענטשן פרעגן איינער לערנט פארשידענע דרכים פארשידענע ספרים פארשידענע מהלכים, דא לערנסטו פילאזאפיע דא לערנסטו קבלה דא לערנסטו חסידות דא לערנסטו ליטווישע תורות, וויאזוי טרעפן זיך די אלע זאכן ס'איז דאך זייער ווייט כרחוק מזרח ממערב דאס איז די סובב כל עלמין דאס איז ממלא כל עלמין דאס איז אזא וועג פון טראכטן דאס איז אזא וועג פון טראכטן. איז אוודאי קען מען טרעפן א וועג, מ'קען קומען זאגן א תירוץ, אין די מחשבה, דא האבן די בעל שם טוב און די גר"א געזאגט די זעלבע איידיע, זע איך אז זיי טראכטן פון די זעלבע נקודות, זיי טרעפן זיך ערגעץ אין די געדאנק. אבער וואו איז די ערשטע פלאץ און די לעצטע פלאץ וואו זיי טרעפן זיך? דא. הייסט אויב איך, דער מענטש, אני, אני הקטן, האב געלערנט די צוויי ספרים, קודם האבן זיי זיך שוין געטראפן. מ'זאגט א מעשה, יא, ס'איז דא צדיקים ספרים וואס זענען געווען צוקריגט און און און בחייהם, זיי האבן געהאט מחלוקות, ס'האט נישט אויסגעקומען, נאכדעם זעט מען איינער, איך ווייס, און געלייגט די צוויי ספרים איינע נעבן צווייטע אויפן ספרים שאנק יא רבי יעקב עמדין'ס ספר און רבי יונתן אייבשיץ'ס ספר געלייגט צוזאמען געזאגט וואס איז ער געזען אז אין עולם האמת האבן זיי שוין שלום געמאכט לייגט שוין לייגט שוין זייערע ספרים צוזאמען וואו איז די עולם האמת וואו איז די עולם האמת זיי מאכן שלום עס איז דא אסאך מובנים אין די עולם האמת ערשטע עולם האמת אויב איינער לערנט זיין ספר יא געשמאקע ספר האט ער תועלת פון דעם האט פארשטאנען עפעס פון דעם האט ער הנאה געהאט

ווי קען ניסן פאלן אין אין אייר, יא אויב ס'איז דא א איד, וואו וואו טרעפט זיך וואו טרעפט זיך פיפטע טאג און די זעקסטע טאג, וואו טרעפט זיך ערב יום טוב און ערב שבת, וואו טרעפט זיך דאנערשטאג און און פרייטאג, זיי טרעפן זיך דא, היינט האבן זיי זיך דא געטראפן, זיי האבן זיך דא געטראפן, אמאל טרעפן זיי זיך בשלום, נישט קיין שום פראבלעם, מצד איין איין ענין האלט איך די פיפטע טאג, מצד איין ענין האלט איך די זעקסטע טאג, אמאל איז עס יא יא א פראבלעם, אמאל ווערט מען צומישט, אמאל ווערט מען צומישט בפרט. וויל דאך האבן איין מחשבה וואס מ'האט געלערנט, א מענטש קען נישט האבן צופיל צופיל מהלכים, א מענטש קען נישט דא מען נעמט אמאל ארויס דריי ספר תורה היינט איז שבת חנוכה ראש חודש יא יא וואס איז דיך? דו ביסט דו אלעמאל די זעלבע דו, איז וועלכע ביסטו? דארף מען דעסיידן וועלכע אונז זענען, אסאך מאל טראכט מען אז. יעדע שטיקל איז געמאכט פאר א צווייטן איד, ס'דא א שבת איד, ס'דא א חנוכה איד, ס'דא א ראש חודש איד, יעדע איינער זאל זיך נעמען פאר זיין, יעדע איינער טוט די אנדערע, איז שוין, יעדע איינער איז נכלל, ער שטעלט זיך צו, ווען ס'איז דא, ווען ס'איז זיין טורן הערט ער אויך אויס וואס יענע תורה איז, אבער די עיקר, די עיקר איז זיין תורה, דאס איז איין, איין, איין. וועג אדורכצוקומען מיט די זאך, אבער יעצט וויל אונז אביסל אביסל לערנען די ענין, דאס הייסט טרעפן נישט נאר ביי אונז, טרעפן ביי אונז דאס איז די די עיקר ענין די וועג וויאזוי אונז פארשטיין אלעס אלעמאל יא, לאמיר רעדן אן אישי ענין אויך וואס איז וואס איז הלכה למעשה און נאכדעם מער מרחיב זיין ווי די ענין אפשר טרעפט זיך אויף, ס'איז אין די תורה און בעולם הזה בנפש. קודם דארף מען געדענקען. מוז נישט זאגן דאס אלעמאל אבער עס אראפלייגן קלאר אין די קאנטעקסט פון די היינטיגע טאג. ס'זענען דא טאקע זייער אסאך וועגן צו ציילן, ס'דא אסאך וועגן צו מאכן א חשבון, און נישט נאר דעם, נאר ס'זענען דא אסאך אנדערע נאמבערס ווי מען קען ציילן, אנדערע ווערטער, ווי גרעסער, ווי לענגער, אז מיר רעדן אסאך מאל פון אריכות ימים, ווי לענגער א מענטש קען האלטן קאפ, ווי גרעסער זיין. סייקל פון ציילן איז, פשט איז ער טוט א גרעסערע זאך מצד אחד. ס'הייסט למשל א קליינע יונגל האט זייער א קליינע טיים טיים פרעים וואס גייט אים אריין אין קאפ יא, זאגסטו אים אין פינף מינוט גייט מען עס טון פארשטייט ער, נאך פינף מינוט פרעגט ער שוין זאגסטו אים טאטי ס'איז נאך א וועג פון דריי שעה, טאטי ווען קומט מען אן? קומט אן דריי שעה, דריי שעה איז נישט קיין מושג וואס עקזיסטירט אין א קליינע יונגעל'ס מח, ביי אים עקזיסטירט יעצט, באלד, אביסל שפעטער, עפעס אזעלכע, דאס זענען די מושגים וואס ארבעטן ביי אים, און אוודאי נישט לאו דווקא איז ער סטופיד, יא? זאגט אים מ'קומט אן אין דריי פערטל שעה, הערט ער, אבער נאך דריי מינוט פרעגט ער נאכאמאל, טאטי ווען קומט מען אן? דאס הייסט אז ביי אים איז דריי פערטל שעה נישט קיין גענוג צייט וואס פיט נישט אריין אין זיין כלי קליטה באמת ס'פיט נישט אריין אין זיין דעת אין זיין וועג ווי אזוי ארגאניזירן די וועלט אין זיין קאפ פיט אריין יעצט באלד מיר זענען שוין דארט שפעטער אין א מינוט אקעי מער פון דעם פיט נישט אריין ווען ער איז אביסל גרעסער פיט ער אריין דריי פערטל שעה פיט אים אריין א גאנצע טאג פיט אים אריין א גאנצע וואך ער קען זיך אויספלאנירן מוצאי שבת זונטאג אינדערפרי די וואך גייט מען טון כך וכך שפעטער קומט פרייטאג כאפט ער א חשבון און אזוי ווייטער. ווי גרעסער א מענטש איז קען ער לעבן אין א לענגערע צייט, זיין טיים פרעים וואס פיט אים אריין אין קאפ איז גרעסער, און אוודאי די די אמת וואס מען דארף אריכות ימים וואס די חכמים רופן א עולם שכולו ארוך, ס'הייסט באמת דארף מען א מענטש קענען טראכטן דארף אביסל, אויב אונז פארשטייען שוין אז מיר זענען נישט קיין קליינע בעיביס, אז איך זאג דיך אז מען קומט אן אין דריי שעה איז אין צוויי און א האלב שעה האט מען אנגעהויבן צו פרעגן ווען מען קומט אן אבער ביז דעמאלטס איז מען האלט אויף א וועג מען איז רואיג מען דארף נישט אלץ זעהן גלייך יא גרויסע זאך מען קען ווארטן דאס מען קען ווארטן דאס הייסט איך האב אזא ווינדאו אויף פאוקעס כאילו איך האב אזא א פענסטער וואס איך קען פאוקעסן אויף די גאנצע זאך די גאנצע דריי שעה איז ביי מיך איין זאך ס'איז געווארן איינס ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה יא עס איז ער האט איין גאול ער ווייסט אז ער מאכט פראגרעס אוודאי ער קומט אן דארף נישט יעדע מינוט זעהן צו מ'איז אנגעקומען. די זעלבע זאך, אויב איז אזוי, אויב מען פארשטייט דאס, דארף מען עס באמת מרחיב זיין צו די גרעסטע הרחבה וואס איז דא. די גרעסטע הרחבה וואס איז דא. ווייסט שוין וואס איז די גרעסטע הרחבה וואס איז דא. אלץ מדריגות מדריגות. אבער א מענטש איז לעבן. א מענטש דארף אנהייבן צו קענען טראכטן פון זיין לעבן ווי איין איין פרק אין די וועלט, יא. דאס ימי שנותינו בהם שבעים שנה, דאס זאגט דאך דער פסוק דארט ווייטער. ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה. און בעיניך כאלף סאיז עס בעיניך איז עס עפעס דאס הייסט ווען איך זאג אז בעיניך איז עס עפעס פארט איך האב אויך א שטיקל השגה אין דעם אין דעם בעיניך יא מיין גאנצע לעבן איז א זאך יא כ'קען כ'קען קוקן אויף זיבעציג יאר אויף איינמאל כ'קען רעדן אין איין ווארט וועגן די זיבעציג פון שבעים שנה און ס'איז א זאך, ס'איז דא נאך שבעים שנה, אפשר איז דא נאך א גלגול, אפשר איז דא נאך א וועלט, אפשר איז געווען לכל הדעות איז דא געווען מענטשן פאר מיר, ס'איז געווען מענטשן נאך מיר, ס'גייט זיין א וועלט פאר מיר, גאט עקזיסטירט פאר מיר, אני ראשון, גאט עקזיסטירט נאך מיר, אני אחרון, אלעס גייט פאר, ס'הייסט אנדערע ווערטער, איך בין נישט מער מצומצם, איך בין נישט מער סטאק אין מיין, אויב איך גיי היינט נישט האבן קיין גוטן סאפער איז די וועלט געענדיגט, ס'איז איין מעשה נאך א מעשה, דאס איז דאס איז א. סוגיא פון אריכות ימים און אריכות ימים האט די אלע מדריגות דאס איז איין זאך וואס אונז רעדן אסאך מאל וועגן נאכדעם רעדן אונז טאקע א גרויסע חלק פון דעם איז צו קענען האלטן קאפ פון א זאך וואס איז אביסל לענגער אז למשל א קליינע יונגל אוואדע טוט ער לענגערע פראדזשעקטס אבער ער כאפט נישט זאגט אים היינט וואס גייט מען היינט לערנען היינט לערנט מען גימל שוין היינט נעכטן האבן געלערנט בית היינט לערנט מען גימל געוואלדיג זיין רבי קוקט פון אויבן ווייסט ניין ס'איז דא א גאנצע סדר מ'לערנט צוויי און צוואַנציק אלף בית אלף בית ביז ת' דו האלטסט גראדע ביי גימל אבער דו לערנסט נישט נאר גימל דו לערנסט גאנץ אלף בית. יא? אדער איז איינער לערנט א מסכת לערנט ער די מסכת נישט די גאנצע נישט די פעידזש אדער איז איינער נוצן אלעמאל די עקזעמפל פון עיבור ווייל דאס איז די משל הכי יסודי וואס איז ביי א מענטש מאכט א בעיבי ווי איז די בעיבי ווען קומט עס ניין חדשים ארום עס נעמט אסאך צייט א גאנצע פראדזשעקט און אזוי איז אויך אין די סדר המועדים און די סדר הימים טובים לאמיר זאגן יעדע מצוה ווייזט אונז א געוויסע השגה, עס איז דא מצוות יומיות, עס איז דא טעגליכע מצוות, יעדן טאג טוט א איד אן תפילין, יעדע טאג ליינט ער קרישמע, צוויי מאל א טאג אפילו, ס'הייסט דאס איז לעוועל, די לעוועל פון האלטן קאפ, קרישמע איז געמאכט צו דערמאנען א איד, קבלת עול מלכות שמים, צו דערמאנען וואס איז וויכטיג אין לעבן. ווי דער רמבם זאגט אויף מזוזה, דערמאנט אים וואס ער זאל טראכטן, עס איז א לעוול דערמאנט אים פאר די טאג, פאר די האלבע טאג אפשר אפילו. דעם דעם. דאס וואס אוודאי רוב מענטשן טראכטן אז דאס איז די גרעסטע עבודה, איך האב פארגעסן צו זאגן דאס, מען טראכט לענגער פארלירט מען א געוויסע אימידיעסי, מען זאגט אה היינט איז די מנהג פון אלע ספיריטועל מענטשן צו רעדן וועגן לעבן אין די יעצט, יא עס איז אוודאי זייער וויכטיג, עס איז נישט נישט לעבן און נישט זיין צעמישט, דארף מען ישוב הדעת, יעצט היינט איז איין טאג, היינט גייט מען זאגן שמע ישראל, היינט זייער גוט. אבער דאס איז נישט די גאנצע דאס איז אלעמאל און צו דעם פשטות עבודה פשטות וואס ס'זעהט אויס אין די וועלט איז נישט די גאנצע נישט די גאנצע ס'זענען דא נאך זאכן וואס גייען פאר ס'דא נאך זאכן וואס איז שווער פאר דעם א יונגל זעהט א וועג ווען ס'איז שוין אנגעקומען אבער נאך שוין אנגעקומען אבער האסט אביסל דעת קענסטו זעהן אז ס'דא לענגערע מהלכים אויכעט ס'דא לענגערע מהלכים דאס אז משיח איז נישט געקומען היינט מיינט נישט ער גייט קיינמאל נישט קומען. ער ווערט געבוירן דער משיח צוביסלעך צוביסלעך א שטיקל א שטיקל פרוטה פרוטה מצטרפת און ווי גרעסער למשל איז דא גרעסערע סדרים ס'איז דא א סדר פון שבת וואס זאגט אז ס'דא א גאנצע וואך ס'דא א סדר פון חדשים וואס זאגט א גאנצע חודש און ס'איז דא יערליכע סדרים אונז זענען אביסל צו צוגעוואוינט צו טראכטן וויבאלד אונז זענען פארשידענע ריזענס. מ'טראכט פון די אימידיעט זאך וואס קומט יא פסח ט"ו ניסן איז פסח כ"ב ניסן כ"א ניסן איז שביעי של פסח אזוי ווייטער אבער נישט די פשט די פשט פון פסח איז אזוי שטייט אין די פסוק שלוש רגלים בשנה ווערן וויאזוי טייטש וואס איז טייטש בשנה שלוש רגלים צוויי דריי מאל א יאר נישט קיין דריי מאל אין די יאר איז דא דריי טעג אין די יאר סתם א שטיקל אינפארמעישן די פשט איז ס'איז אזא זאך ס'הייסט יאר, די בעסטע וועג וויאזוי צו זען די ציור, איז צו טראכטן פון וואס די אלע מועדים דרייען זיך ארום, און מדאורייתא אין די תורה דרייען זיך ארום מיט די סדר שנה איז דאך טאקע א שנת תבואה. זייט מען, נעמט אפאר חדשים ס'זאל וואקסן, שפעטער ברענגט מען אביסל א קרבן עומר צום בית המקדש, שפעטער שניידט מען עס, האב מיר געגאנגען צו ענדיגן שניידן, ברענגט מען ברענגט מען שתי הלחם צום בית המקדש שבועות, שפעטער ענדיגט אינגאנצן ברענגט מען חג האסיף צו און אזוי ווייטער, ס'הייסט דאס זענען דריי יום טובים, נישט פון טעג דריי טעג אין א יאר דריי טעג פון א יאר יא נאך די ארבעט פון די גאנצע יאר וואס מען האט געהאט סבלנות מען האט געזייט אין חשון און מען האט געהאט סבלנות עס האט געוואקסן און הייבט שוין אן צו זען איז געווארן א יום טוב פון דעם און די זעלבע זאך איז בפנימיות הענין ברוחניות פון אלע מדריגות וואס דאס מיינט מדריגות נפשיות. טאמער מ'האט דא א סדר וואס הייסט דאס ערשטע טאג א חודש, לויט דאס און די פופצנטע טאג פון די חודש איז פסח און אזוי ווייטער, איז דאך א לאנגע סדר, ס'איז עטליעסט א האלבע יאר לאנג, עטליעסט א יאר לאנג, דאס וואס מ'רעדט יא למשל פון ספירת העומר זעט מען זייער קלאר איז איין חלק פון די סדר, וואס לערנט אונז אביסל לענגערע וועג פון טראכטן, ניין און פערציג, ניין און פערציג טעג איז זייער לאנג, דער רבי ר' מיילעך זאגט אז איינער וויל צוברעכן א מידה זאל ער פראבירן פערציג טעג, יא דרייסיג טעג מענטשן קענען טראכטן פון סתם אויף וואו א למד יום, איך ווייס. נארמאל נזירות, סתם נזירות ל' יום ווען מען זאגט אין א חודש ארום פערציג טעג, איז א חודש מיט נאך צען טעג נאך אביסל, ניין און פערציג טעג איז שוין שוין נאך מער פון דעם, זיבן וואכן יא זיבן מאל זיבן, עס איז שוין א גרויסע ביס סאיז שוין א גאנצע תקופה, עס איז שוין נישט נאר א טאג נישט קיין א חודש נישט קיין וואך, א גאנצע תקופה, אנדערע ווערט נאך א גרעסערע פראדזשעקט אז מען קען גיין אין די פריערדיגע משלים די פריערדיגע מהלך סאיז די זמן הקציר שבועות חוקות קציר ישמר לנו, די זיבן וואכן נעמט צו שניידן אלע ווייצן אלע שעורים וואס איז געוואקסן.

נאר איין איין מהלך לפחות פון שביעי של פסח וואס דער ארי הקדוש פרובירט צו גיין מיט דעם מהלך כ'בין נישט געווען אזוי העפי מיט דעם מהלך היינט אבער דער ארי הקדוש גייט מיט דעם מהלך אז מען זעהט שוין אביסל אנגעהויבן זעקסטע טאג זעהט מען שוין אביסל ס'איז נאך פון נאך נישט די זיבעטע טאג אבער מען זעהט שוין אביסל דאס הייסט מען הייבט אן ספירת העומר די טייטש שוין געווען פסח אלעס גוט אבער יעצט איז מען צוריק צו זירא. זעראו, ס'איז א נייע סארט וועגן פון ציילן, אמת, מצד פסח איז די צווייטע טאג פסח, ס'איז ווי ממחרת, אבער מצד ספירת העומר איז די דעי זעראו, די דעי וואן, מ'האלט דאך ביי זעראו. הייבט מען אן, איין טאג, מ'ציילט, מ'זעט נישט גארנישט, צוויי טעג, דריי טעג, פיר טעג, פינף, זעקס טעג, מ'זעט שוין עפעס, מ'זעט שוין, מ'זעט שוין עפעס אזא ניצוץ, ס'שפראצט שוין ארויס א קליין בלעטל, אה! שוין נאך א נייע יום טוב. דאס איז דער ארי הקדוש'ס פשט, איינע פון זיינע פשטים אויף שביעי של פסח. און דאס איז א פשט. און און אבער אונז לאמ אונז וועט אונז קען רעדן פון די יום טוב אליינס, אונז דארף נישט רעדן פון ספירת העומר איז איין וועג פון ציילן דא, אונז זאגן אז ס'ווערט אביסל צומישט, צומישט אין וועלכע וועלכע סדר נעמען אונז עס. אבער נאך א וועג איז איז פסח. דאס שטייט אין די אין די רמב"ם זאגט א פשט. וואס די פשט טאקע אז פסח און שבועות, און פסח און סוכות זענען זיבן טעג, א גאנצע וואך יעדע, זיבן אדער אכט טעג. שבועות איז נאר איין טאג. און זאגט די רמב"ם א טעם, און מען דארף עס הערן על פי דרך דרך פנימי, נישט נאר.

נאך נישט זיין ניכר, לשון הרמב"ם, נאך נישט זיין ניכר אז ער האט געגעסן מצה. זיבן טעג, דאס איז שוין א גאנצע וואך, עס שוין ווערט ניכר אז ער האט געגעסן מצה. דאס איז אזוי ווי א רעדט מען רעדט פון די היכר, ס'דארף זיין ניכר לשם מצוה, ס'דארף זיין מ'זאל זען ס'לויפט עפעס א זאך. אבער אונז רעדן יעצט מצד וואס עס טוט פאר די מענטש. מענטש וועט עסן איין טאג מצה, זאל נישט וויסן דערפון, קען זיין ער וועט נישט וויסן דערפון אפילו, קען זיין ער וועט עס נישט פילן בכלל. א מינימום צייט, איך ווייס, מ'קען אפשר רעכענען דריי טעג, אבער א מינימום צייט וואס א מענטש טוט עפעס, און עס ווערט א חלק פון אים, עס ווערט, ער פילט עפעס, אז ער האט עפעס געטון, א וואך צייט, א וואך צייט עסט מען מצות, אזוי ווי זאגן אלעמאל טייטש פון פסוק, ששת ימים תאכל מצות, פון דעם ווערט, ווערט משפיע עצרת. הייסט די גוף און דא קענסטו זעהן ס'איז ממש א זאך א מענטש עסט אכילה דא קומען מיר אן צו איין וועג וואס מ'קען זעהן זייער קלאר א זאך ביי די טראכטן פון א זאך אכילה איז א זאך וואס אוודאי איז דא וועגן פון טראכטן פון אכילה מ'קען זאגן איך עס יעדן טאג איין זאך אמת חוץ פון עסן יעדן טאג וואס ער ווערט אויס הונגעריג דאס איז די אימידיעט דירעקט טעגליכע זאך פון עסן ס'דא א ברייטערע משמעות פון עסן יא למשל אז איינער האט איינער האט א בעיבי זעהט ער דאך זייער אינטערעסאנט זעהט ער דאך א בעיבי ווען ער עסט אן אמת ס'געשעט צו גרויסע מענטשן אויך נאר אן אנדערע לעוועל ווען א מענטש עסט אדער א בעיבי קען מען זעהן קלאר יא בעיביס זענען אלעמאל די פלאץ ווי מ'זעהט זייער קלאר געוויסע סדרים תהליכים וואס ביי גרעסערע מענטשן איז ווייניגער קלאר ווען מ'רעדט וועגן פסח די הסתכלות זעהט מען קלארע זאכן ער עסט יא יעדן טאג עסט ער דריי דריי באטלעך די דאס מילך צו כ'ווייס וואס, עכ פ נישט סתם ער ווערט אויסהונגעריג פאר יענע טאג אזוי ווי אונז קוקן עס אן ער וואקסט דאך פון דעם יא קוקסט קומסט אריין א חודש ארום קענסט אויך נישט זעהן ממש קוקן ווען וואקסט ער איך ווייס נישט קוק אין א חודש ארום וועסט זעהן ער איז צוויי מאל אזוי גרויס ווי ער איז געווען א חודש צוריק דאס הייסט זיין עסן איז דא א סדר אין דעם, ס'דא א לענגערע סדר, נישט נאר ער איז געווארן זאט פאר היינט, ער איז געווארן א מענטש צוביסלעך, און אויב חס ושלום א בעיבי איינער וואס איז אין געוויסע גיל האט נישט גענוג צו עסן, ער איז מעלנורישט אלס בעיבי, ער קען אמאל נישט וואקסן צו די ריכטיגע סייז, מ'קען זיך נישט אלעס קען מען משלים זיין, איז דאך ווייטער דא, נישט יעדע זאך קען מען משלים זיין, און אלס קינד האט איינער נישט קיין עקסעס צו עסן, ער האט נישט, ס'נישטא קיין, ס'נישטא ריכטיגע עסן, וועט ער זיין גאנץ לעבן ליידן פון דעם. אדער נישט אנקומען צו די ריכטיגע צו די ריכטיגע סייז די ריכטיגע התפתחות וואס ער דארף האבן אין זיין גוף וויבאלד ער איז קיינמאל נישט געווען קיין בעיבי איז דא זעהסטע אז דא אזאך פון עסן און פון א בעיבי קען מען עס זעהן זייער קלאר אפילו בגשמיות ער עסט נישט נאר ער עסט כדי צו ווערן זאט היינט ער עסט כדי צו ווערן א מענטש כדי צו ווערן גרעסער כדי צו ווערן א גרויסע אינגל און אזוי ווייטער ביז א מענטש הערט אויף צו וואקסן איך ווייס ביי די צוואנציג אדער פופצן ווענעווער ס'איז א מענטש הערט אויף צו וואקסן ביז דעמאלטס לפחות זעסטו קלאר אז די עסן איז נישט נאר האט טאקע א טעגליכע פשט היינט איז ער הונגעריג ס'האט אויך א ברייטערע משמעות נו עטליעסט א זיבן וואכנדיגע משמעות יא נאך זיבן וואכן קען מען זען אויף א בעבי איז אסאך גרעסער אזוי ווייטער און אזוי ווי ס'איז אזוי דאס איז אויך ביי א גרעסערע מענטש דאך אזוי יא עס האלט אים עס האלט די גוף ביים לעבן א מענטש וועט נישט עסן איין טאג נו האט נאך גארנישט געשען ער וועט נישט עסן פאר אפאר וואכן אפאר חדשים וועט ער ווערן קלענער אויב א מענטש עסט צופיל יא אויך א מענטש עסט צופיל צופיל איין טאג אלעמענס פראבלעם מענטש עסט צופיל איין טאג יא שוין גארנישט געשען ער גייט עסן צופיל בתמידות אביסל יעדע סעודה אביסל צופיל לסוף זעט ער אז ער איז געוואקסן און געווארן גראב יא, איז דאס איז דאס איז די, און דאס איז טאקע א לעוועל וואס איז שווער צו כאפן, אסאך פון די סיבות פארוואס מענטשן נעמען צו צופיל וואג אדער אזוי ווייטער איז דאך, ווען ער וואלט געזען יענע מינוט ער ווערט גראב אדער וואלט געפילט שלעכט ער פילט פארקערט ער פילט דאך גוט ווייל ס'איז דאך געשמאק אבער ער האט נישט די זיבן וואכעדיגע דעת יא נאך זיבן וואכן קען מען אפשר זען א חילוק ער האט נישט קיין דעת וואס גייט זיבן שבעה שבועות ער האט א דעת פון מצוה למימני יומי יא ס'דא אויך ס'דא א מצוה מצוה צו ציילן טעג ס'דא אויך א מצוה צו ציילן וואכן מצוה צו ציילן ניין און פערציג טעג אויף איין תמימות אויף איין איין ציילעכץ און דאס האט ער נישט מילא און דאס איז א זאך וואס מ'דארף האבן א געוויסע דעת כ'קען עס רופן אמונה יא ער דארף גלייבן אז פון דעם וואס ער עסט היינט גייט ער צוביסלעך ווערן גרעסער אדער דארער אויב ער מאכט א דייעט אז איינער מאכט א דייעט פאר זיבן טעג איין טאג זעהט גארנישט א דייעט ארבעט נישט א דייעט ארבעט ס'ארבעט נישט אויף די סקעיל פון איין טאג ס'ארבעט אויף די לענגערע סקעיל איז דאס איז זעהן אונז ביי אכילה ביי אכילה גשמית אבער די זעלבע זאך די זעלבע זאך מיט א מיט אכילה די זעלבע זאך איז אויכעט אויכעט ביי דעת יא דער זוהר ברענגט אז די טעם אדער די מושל אפשר די טעם ממש אבער די מושל כאילו וואס ער ברענגט אויף מסביר זיין טעם פון אכילת מצה איז א גמרא די גמרא זאגט אז חיטה דאס איז עץ הדעת פארוואס איז עץ הדעת ווייל א קינד הייבט נישט אן צו זאגן אבא ואמא הייסט ערשטע דעת וואס איז די א קינד ווערט געבוירן דאך א גרויסן טיפש, יא א בעיבי. צוביסלעך באקומט ער דעת, הייבט זיך פארשטיין ער האט א טאטע, ער האט א מאמע. ער האט גרעסערע דעת, ווי זעט מען אז דאס הייבט זיך אן פון עסן, יא, דאס די עסן, פון דעם בויט זיך די מח, פון דעם בויט זיך זיין דעת. און ער עסט דגן, ער הייבט זיך אן צו עסן, נישט נאר בעיבי פוד, יא, נישט נאר מילך, הייבט אן צו עסן נארמאלע עסן, סאליד עסן, גראון אפ עסן, יא, אדאלט, כאילו גרויס יונגל עסן. הייסט ער הייבט אן צו עסן ברויט. איז דעמאלטס הייבט אן צו זען, הייבט אן צו רעדן מיט זיין טאטע, הייבט אן צוביסלעך, הייבט אן צו פארשטיין. נאך א זייער קליינע לעוול. אבער ווייטער, ביי די קליינע לעוול איז עס גרינגער צו זען. אבער דא זעסטו, אז אכילה, טאקע נישט פון איין טאג, און שטייט אויך נישט אז די ערשטע טאג וואס ער עסט, ער עסט דגן, איז שוין קורא אבא ואמא, נישט אזא זאך. ער עסט אפאר וואכן, און הייבט אן צו זען, יא. דו זעסט אז אכילה, און בפרט די אכילה הנמשכת, שבעת ימים, לפחות א זיבן טעג, איז אויך א סימן אדער א סימבאל, אדער א, ס'איז אויך הלכה למעשה, באמת ממש אזוי, יא, א מענטש עסט, מאכט עס א ממש חילוק, א מענטש עסט גוט, קען ער בעסער טראכטן, עסט ווייניגער, קען ער נישט גענוג טראכטן, אדער עסט סתם דזשאנק, אסאך מאל א מענטש עסט נישט די ריכטיגע עסן, אויך מאכט עס אים שווערער צו טראכטן, פאר פיזישע סיבות, מענטש איז דאך א גוף. די זעלבע זאך איז מער מער מער בדקות מער מער מער איידלערהייט וואס א מענטש עסט אונז רעדן וועגן מאכלות אסורות אונז רעדן וועגן ווי אזוי צו עסן צו עסן מיט ישוב הדעת און אזוי ווייטער דאס מאכט אז עס זיין אז זיין זיין גוף זאל ווערן א אנדערע גוף, נישט איין טאג, זיין דעת זאל ווערן א אנדערע דעת. אזוי ווי אין די זוהר זאגט, אזוי ווי עס איז דא תינוק, לעוול לעוול וואן, קען זאגן אידן אין מצרים זענען געווען בעיביס, אזוי ווי עיבור זענען געבוירן געווארן, ארויסגעגאנגען פון מצרים, די לעבן מלידת עד זכות די יציאת מצרים, האט ער געגעסן בעיבי עסן מצה. צוביסלעך האט ער געקענט זאגן. קומען אין קריעת ים סוף שוין זעקס טעג וואס עסט מצה האסט שוין געקענט זאגן ויצעקו בני ישראל אל ה' שוין קענסט זאגן זיין טאטע'ס נאמען שוין נאך נישט קיין גרויסע מדריגה קענסט זאגן זיין טאטע'ס נאמען שוין עפעס גייט אריבער נאך מער צייט גיין זיי אוועק פון ים סוף הייבן זיי אן שוין צו באקומען בעסערע עסן הייבן זיי אן שוין צו עסן מאן מאן חוץ פון דעם וואס ס'איז סתם מ'דארף עסן מ'זאל נישט זיין הונגעריג ווייזט עס דאך אזוי ווי די גמרא זאגט לא ניתנה תורה לאוכלי המן די מאן דאס הייסט אזא סארט עסן אזא סארט וועג פון עסן אזא סארט מדריגה פון עסן וואס דאס גיבט אונז א מדריגה פון השגת התורה, נישט סתם געגעסן נאר געגעסן תורה, דאס הייסט יעדע עסן האט אין זיך א תורה, אזוי ווי ס'דא אם אין קמח אין תורה, אזוי איז עס בגשמיות אזוי מיט תורה משל, ס'דא לכו לחמו בלחמי. ווערט א גרעסערע תורה, אזוי ווייטער מיר קומען צו שבועות, מען האט נאך א נאך א טיפערע, נאך א טיפערע מאכל, נאך א גרעסערע סארט, אפשר אפילו מער ווי מאן, היינט עסט מען דאך נישט קיין מאן, געגאנגען אין ארץ ישראל האבן אויפגעהערט צו עסן מאן, אבער עס איז שוין נאך א גרעסערע מדריגה באמת, עס איז דאך אלץ עסן פאר די לעוועל וואס מען דארף פארשטיין. די אלע זאכן זענען דאך ממש די די די סדר הגדילה, די סדר ההתפתחות וואס א מענטש האט, וואס איז שווער צו זען אויף איין מאל, אבער די ערשטע ווי מ'זאגט דאס איז א פשט, טראכטן צד מצד, מצד ספירת העומר איז עס די פיפטע טאג, מצד פסח איז עס די זעקסטע טאג. ספירת העומר הייסט דאך אבער די מער אמת'דיגע סדר מצד די מענטש. פסח הייסט וואס די סדר וואס וואס געשעט פון זיך אליינס וואס איז שוין געווען. און איך ווייס נישט אינגאנצן מיישב זיין די צוויי סדרים. הייסט עטס זאגן אז ביידע פון זיי. יעדע איינער לפי לפי ענינו איינער וואס איז מער פון די ענין פון פסח זיין מער פסח איינער איז מער ספירת העומר זיין מער ספירת העומר יש לעיין די אריזל נעמט די ספירת העומר'דיגע סדר אלס די עיקר סדר אפילו פון שביעי של פסח פון די ערשטע טאג צווייטע טאג פסח איז ער נישט גורס פסח כ'ווייס נישט אויב דאס איז די פשוט'ע פשט כ'מיין אז די פשוט'ע פשט איז אז פסח האט אויך אזא אליינס א זאך פאר זיך מ'דארף טראכטן וועגן דעם ס'דא דא שבעה ס'איז אינטערעסאנט צו טראכטן וועגן די צוויי שבעות שבעת ימי פסח נאכדעם איז דא שבעה שבועות ס'איז אבער נישט די זעלבע, אונז וואלטן געוואלט, אריזאל וואלט געוואלט אז שבעת ימי פסח זאל זיין די ערשטע וואך פון ספירת העומר, ס'דאך אבער נישט, ס'דאך די ערשטע זעקס טעג פון ספירת העומר, יא? ווען מ'מאכט אחרון של פסח איז עס זיבן טעג, אבער ס'דאך נאר צוויי כידוע, און ס'איז דאך די ערשטע זעקס טעג, איז עס נישט די זעלבע, ס'איז דא א שבעה פון מצה, א שבעת ימים וואס מ'עסט מצה, נאכדעם איז דא א נייע סדר, נייע סדר, וואס אין יענע סדר איז גאנץ פסח איז נאר ששה ימים. פון פון עומר, ס'נישט די זעלבע, נישט די זעלבע סדר פשטות, אבער ס'זעט אויס אז ס'האט עפעס א, ס'האט עפעס א שייכות. אין אנדערע ווערטער, אזוי איז פשטות פון די זוהר איז אז די שבעת ימי פסח זענען אלע אין די מדריגה פון די ערשטע טאג פסח, דאס הייסט די מדריגה וואס אונז לערנען לחם עוני, פון מצה און מ'הייבט אן, התחלת הדבר, מ'הייבט אן, דאס איז, אונז רעדן נישט יעצט פון לחם עוני, דאס איז די ערשטע. די ערשטע שבעה און נאכדעם איז דא שבעה שבועות, נישט א שבעה שבעה ימים תאכלו מצות, א קליינע שבעה ימים, שבעה שבועות איז א גרויסע שבעה ימים, אין אנדערע ווערטער באמת, מצד די גרעסערע, ס'איז זייער אינטערעסאנט, מצד די גרעסערע איז טאקע, מצד די גרעסערע לענגערע טאג, איז נישט נאר ס'איז נאר זעקס טעג נישט זיבן טעג, ס'איז בכלל נאר איינס נישט זיבן, נאר די ערשטע וואך פון ספירה איז נישט די זיבן, זיבן די זיבן פון ספירה איז דאך זיבן גאנצע וואכן. איז עס נישט באמת די זעלבע סדר, איינס הייבט זיך אן די זעלבע צייט, אזוי איז עס פארקערט, אזוי לייף איז לייק דעס, איך ווייס נישט וואס צו זאגן, גאנץ לעבן אז א מענטש איז נישט נאר אין איין סדר פאר גאנץ לעבן, א פאקט, א מענטש, א מענטש אסאך, יא איך ווייס, א מענטש איז סיי א זון פאר זיין טאטע און סיי א טאטע פאר זיין זון, וועלכער איז ער? אין די מינוט טוט שפילט ער די ראלע פון טאטע פאר זיין זון, א מינוט שפעטער טוט ער שפילן די ראלע פון זון פאר זיין טאטע, איז דא וועגן וויאזוי איז אמאל דא א קאנפליקט פון טאקע פון די צוויי ראלעס, און אמאל נישט, אבער דאס איז דאס איז די פאקט, און פארקערט וואס איך וויל אנקומען איז דאס וואס מען פארשטייט אז ס'דא טיפערע סדרים, לענגערע סדרים, לענגערע סדרים מיינט סדרים וואס מען קאנטראלירט נישט אזוי דירעקט יא, ווען א מענטש זאגט וואס קאנטראל איך וויפיל איך עס היינט, וויפיל איך עס ביי די סעודה, איך קום היינט וויל איך עסן די סעודה, קאנטראל איך מיין וועיט? בדרך בדרך אגב, כאילו בדרך סעקאנד לעוועל, יא, נאכדעם וואס איך וועל עסן פאר זיבן וואכן א געוויסע דייעט, דא קאנטראל איך מיין וועיט, דאס דארף מען האבן, דא וויל איך אנקומען צו די עיקר, אפשר די לעצטע ווארט וואס איך וויל דא זאגן, דארף מען האבן א געוויסע זאך וואס אונז רופן דעת, אבער מען קען עס רופן בטחון, יא, שטייט אמונת איז סדר זרעים, יא, עס שטייט שמאמין בחיי עולמים וזורע, א ירושלמי אמונת. א מענטש זייעט אן איז א אקט פון אמונה, וואס הייסט א אקט פון אמונה אדער בטחון, טו נישט טיילן נישט יעצט פון אמונה און בטחון. הייסט איינזייען אויב מען וויל דירעקט האלט מען דאך די ווייץ פאר יעצט, גייט עס יעצט עסן, ניין עסט עס נישט יעצט ער לייגט עס אריין אין די ערד יא ער ווארט, אין א יאר ארום א האלבע יאר ארום וועט ארויסקומען פון דעם עפעס, הייסט א אמונה, וואס איך האב נישט קיין אמונה, ס'איז יעדער ווייסט דרך הטבע אז עס גייט אזוי זיין. אבער וואס מיינט מען דא? בטחון די פאקט אז מענטשן דארפן דארפן מענטשן בטחון ווייל רוב מענטשן זענען זייער צוגעוואוינט אז נישט נאר דעם ער האלט שוין אין זיין לאוער סייד דער זוהר זאגט שבעת ימי פסח זענען די נידריגע זיבן טעג ס'דא הויכע זיבן טעג און נידריגע זיבן טעג און זענען די לאוער זיבן טעג ס'דא זיבן טעג וואס זענען איין טאג נאך א טאג נאך א טאג און אוודאי אין די זיבן טעג איז אויך דא מען האט שוין א בויך פול מיט מצה, שוין א אנדערע סארט בויך, שוין א מענטש האט זיך געבויט א בויך פול מיט מצה, אפשר פארשטייט ער בעסער סודות התורה יעצט, אפשר פארשטייט ער בעסער דע את אלקי אביך אביסל ווייל ער האט שוין געגעסן זיבן טעג מצה, זעקס טעג, שוין א גראבן בויך מצה, שוין עפעס, ס'איז זיכער עפעס, עסט לשם מצוה, מען האט אביסל כוונה, עס האט דאך געטוישט זיין גוף, יא? אבער. מצד האמת, אויב מען וויל עס שוין יעצט זען, איז נישט ריכטיג, זעט עס נאך נישט יעצט. דער אריז"ל הקדוש אין אן אנדערע דרוש זאגט דאך אז שביעי של פסח ווערט געבוירן וואס מען האט איינגעזייט וואס דעם יחוד וואס מען האט געמאכט, יא וואס דעם יחוד וואס מען האט געמאכט שמיני עצרת, און שביעי של פסח ווערט עס געבוירן, און די מפרשים זענען צעמישט, כאילו איז וועלכע איז עס? ס'הייבט זיך אן פון פסח אדער ס'הייבט זיך אן פון סוכות? איז ביידע אמת, ווער ס'לערנט רש"ש און די אנדערע זעט אז ס'איז אלעמאל ביידע אמת. אין די גרעסערע מדריגה, די אמת'דיגע מדריגה איז דאס האט אנגעהויבן שמיני עצרת, אפשר איז נאך גרעסערע מדריגות פון זיבן יאר, פון זיבעציג יאר, פון זיבעציג גלגולים, פון איך ווייס ווי לאנג, זיכער איז נאך גרעסערע מדריגות. און די זאכן זיי קען מען נישט זעהן, מען קען זיי נישט זעהן דירעקט, וואס הייסט אמונה, דאס הייסט אמונה, אמונה איז דאך טייטש זאגט יעדער איינער, וויסן, האלטן קאפ פון א זאך וואס מען זעהט נישט, דאס טייטש אמונה, יא. אבער דאס דארף דווקא אמונה אין די סענס פון אזוי ווי מען רופט עס היינט ער גלייבט א זאך וואס איז נישט אמת ס'איז אמת אבער מען דארף האבן א איך קען עס רופן תוקף הדעת אדער בטחון, בטחון איז דאך טייטש שטארקייט, א שטארקע דעת ער ווייסט ער ווייסט אז אין דעם עסן יעצט כראוי און ער עסט היינט נישט צופיל פון דעם וועט ער שפעטער ווערן געזונט וועט ער ווערן ווייניגער גראב דאס הייסט בטחון. און דאס הייסט ער לייק געבט זיך א לענגערע א לענגערע לעבן א לענגערע פרעים אוו רעפרענס און זיין צייט ווערט גרעסער למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכם דאס הייסט ער ווערט א שטיקל חכם ער ווערט א שטיקל נביא חכם עדיף מנביא דאס הייסט באמת בטחון וואס מיינט בטחון איך וויל זאגן א ווארט און אונז מיינען אסאך מאל עס איז אזוי אז בנוהג שבעולם אז בטחון אמונה בטחון מיינט נישט טראכטן פון די עתיד יא נישט טראכטן פון די עתיד. למשל, ס'דא א געוויסע איד, אה, כ'וויל נישט רעדן. ס'דא, ס'דא מענטשן וואס איך ווייס האבן געמאכט א גרויסע שטות, מענטשן וואס האבן געמאכט א גרויסע מיסטעיק אין זייער לעבן, און ס'איז טאקע אזוי ווי אולת אדם תסלף דרכו, און עס איז טאקע, טאקע געפלאצט, די ביזנעס האט טאקע געפלאצט, און ער האט געהאט בטחון, האט ער יעדן טאג געזאגט תהלים און געהאט בטחון, און צום סוף, צום סוף האט ער עס דורכגעלעבט, צום סוף האט ער, כ'ווייס נישט, צום סוף איז עפעס געווען, שוין. דאס איז אפשר א סארט בטחון, אפשר א סארט אמונה, איך ווייס נישט, אבער ווען מען רעדט פון בטחון מיינט מען נישט בעיקר דאס, שטייט א פסוק בטח בהשם ועשה טוב, יא, בטח בהשם ועשה טוב, וואס הייסט בטח בהשם ועשה טוב? די ריזען פארוואס אסאך מאל מענטשן טוען נישט טוב, יא, מ'קען זאגן למשל, א מענטש האט א נסיון צו ער זאל זיין אנעסט אין זיין אין זיין אין זיין ביזנעס, צו אין זיין טעקס ריטורן, צו אין וואס ס'זאל זיין, איז די נסיון איז אז ער טראכט פון היינט, היינט לוינט זיך אלעמאל צו זיין א ליגנער, צו זיין א גנב, היינט איך וועל האבן מער געלט אין מיין באנק אז כ'וועל זאגן אז דער שקר, איך האב מער געלט, דאס איז וואס מ'קען זען, מ'קען עס זען, מ'דארף נישט קיין אמונה, אויף דעם דארף מען נישט קיין אמונה, דאס הייסט געזען מיט די אייגענע אויגן. איז עס אויך בעסער אין די לאנג טערם? עס ווענדט זיך ווי לאנג, יא, איינער קען זאגן. יא, ס'איז דא א געוויסע טשענס מ'וועט דיר כאפן, מ'וועט זיצן אין תפיסה, טראכט אביסל אפאר יאר ארום וועסטו זען אז ס'לוינט נישט. דאס איז איין לאנג טערם. מ'קען טראכטן נאך לענגער טערם, מ'קען טראכטן פון עולם האמת, ווען איינער האלט אויף די מדריגה, טראכט פון נאך א וועלט, שוין. זיכער אז ס'לוינט נישט ווייל ס'איז א היתר דוחק, עס איז איך ווייס טעות מיט דאס, ס'דא היתרים, אבער ס'דא עפעס א עולם ווי די היתרים גייען נישט, וואס מען קומט אן מען זאגט ביסט א דובר אמת בלבבו אדער נישט, נישט קיין דובר אמת בלבבו, השם מי יגור באהלך, איינער וואס איז הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, איינער וויל וואוינען מיט גאט דארף ער זיך לערנען אביסל צו זיין א דובר אמת בלבבו. נאר וואס, נישט נאר ער זעהט נישט דערצו, ער זעהט, זעהט נישט אפילו, ער זעהט נישט היינט גארנישט, היינט זעהט ער עס זייער קלאר, ממש אזוי ווי יענער וואס האט נישט קיין בטחון בחי עולמים, ער איז נישט זורע, זאגט איך האב היינט אין מיין, אין מיין טאש א, א באנטש פון קערנדלעך, איך גיי עס היינט עסן, מיר מאכן פון דעם א חלה היינט, דאס וויי, דאס זעה איך, דו זאגסט מיך א פלאן, מען זיי, מען אינוועסט עס, מען לייגט עס אריין אין די ערד, שפעטער קומט ארויס, דאס איז שוין נישט, דאס איז שוין, קען מען שוין נישט זעהן, א אינגל קען טאקע עס נישט טוהן. און די זעלבע דאס איז די סיבה פארוואס אונז זאגן אז בטחון איז די יסוד פון זייער אסאך זאכן, די יסוד בטחון. ווייל איינער וואס האלט זיך איין איז אלעמאל די פשט אז ביי אים די גרעסערע צייט ער גלייבט אז אין סוף, און ס'איז אמת אזוי, אין סוף, דאס הייסט אז מ'טראכט א לענגערע חשבון ווייסט ער אז דער וואס איז ארנטליך ער פארדינט מער, פארוואס פארדינט ער מער? פשוט ווייל מענטשן טראסטן אים, מ'קען עולם הזה, זיכער מ'רעדט נישט פון עולם, מ'רעדט שוין נישט פון עולם הבא. אבער דאס הייסט בטחון, דאס הייסט בטחון. בטחון הייסט אז ער האט זייער אסאך שטארקייט אין, אין היינט, ער זאגט, און אמאל איז עס כאילו, כאילו למעלה מן הדעת, אסאך מאל ווען מיר זאגן למעלה מן הדעת מיינט מען צו זאגן, ס'איז א וועג פון דוחה זיין די יצר הרע, קומט די יצר הרע, קומט די איך ווייס נישט, ער זאגט, מאך א חשבון, עס קאן ווען עס טון מער. פשוט. און קיינער וועט קיינמאל נישט וויסן און זאגט ער, וואס זאגט דער איד? איך האב אמונה פשוטה. אפילו אז קיינער וועט קיינמאל נישט וויסן את האלקים אני ירא. יא, איך גלייב אין גאט, דער אייבערשטער וועט וויסן. און דער אייבערשטער וועט וויסן וועט מען מעניש זיין אין עולם הבא. דאס טייטש ער נוצט בטחון. ס'איז א געוויסע ציר, א געוויסע כאילו ער איז זיך מתחזק למעלה מן הדעת. ער זאגט, כ'גיי ארויס פון מצרים, ס'גייט מיך נישט אן. דאס איז אבער נישט אמת. נישט אמת'דיג למעלה מן הדעת. ווייל די אמת איז על פי רוב, דאס וואס איז ארנטליך, ס'איז אמת. זיכער אין עולם, אמת איז זיכער אמת. אבער אפילו בעולם הזה איז עס אמת. מ'קען ארום קוקן און זען. ווער ס'איז ארנטליך גייט אים בעסער לאורך ימים, השם לאורך ימים, פאר א לענגערע, נאך א לענגערע צייט גייט עס אים זיכער בעסער, נאר וואס, דאס קען מען נישט זען בשעת מעשה, ס'איז נישט מעגליך עס צו זען, בשעת מעשה אלעמאל לוינט זיך צו גנב'נען, אלעמאל לוינט זיך צו עסן צופיל, ס'איז מער געשמאק, ס'איז מער געשמאק, פארוואס נישט זאגן נאך א שטיקל קעיק, יא, נאר. מארגן אין א וואך ארום אין זיבן וואכן ארום אויפן סקעיל וועסט דאס זען אין זיבן וואכן ארום אויפן באנק אין זיבן וואכן ארום וועסטו אנהייבן הערן אז דו ביסט נישט קיין ארנטליכע מענטש און אזוי ווייטער און עס כאפן און און דער וואס האט בטחון דאס הייסט בטחון דאס הייסט אמונה דאס הייסט מען רעדט פון שביעי של פסח אסאך מענטשן רעדן וועגן קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף א מענטש דארף האבן בטחון האבן פרנסה בטחון מיינט אז ער ווייסט דאס איז דער לימוד פון מן דאס איז זאגן אז דא איז דא מן איז די נעקסטע לעוועל נאך פסח הייסט מן נאך מצה הייסט מן מצה איז איין סארט אמונה מן איז נאך א סארט אמונה א מן איז א מער קביעות'דיגע אמונה דער רמב ם לערנט דער רמב ם מיסט אזוי ווי ניתנה תורה לאוכלי המן זאגט דער רמב ם וואס לערנט מען פון מן אז איינער וואס איז זיך קובע לתורה וועט ער האבן צו עסן ס'וועט נישט זיין לא ראיתי צדיק נעזוב וזרעו מבקש לחם איי ס'נישט אמת. זיכער נישט אמת. אויב עס וואלט געווען אמת, אויב עס וואלט געווען אמת וואס מען קען זען היינט, וואלט מען נישט געדארפט רעדן וועגן דעם. יעדער וואס וואס מען קען רעדן וועגן, וואס יעדער יעדער איינער ווייסט אז אז מען גנב'עט מאכט מען געלט אדער אז מען כ'ווייס וואס מאכט מען דאס ווייסט יעדער איינער. אבער דאס וואס ס'דא אנדערע וועגן פון מאכן געלט, נעמט א לענגערע, ס'נעמט לענגער עס צו זען. ווי לענגער א מענטש קען האלטן אין קאפ, ווי א זאך נעמט איין יאר צו בויען, אפילו אין ביזנעס איז דאך אזוי, אפילו ווען מען רעדט ממש בחיי העולם הזה, אפילו ס'דא מענטשן וואס זענען נישט, אין זייער קאפ גייט נישט אריין, נישט אסאך מענטשן, ס'דא ארעמע. אין זיין קאפ גייט נישט אריין א מעגליכקייט צו אינוועסטן געלט און פארלירן געלט פאר צען יאר און מאכן געלט נאכדעם, ס'גייט אים נישט אריין אין קאפ, סאך מענטשן, נארמאלע מענטשן זענען בעצם אזוי, מען דארף חינוך אז איינער גייט אריין אין ביזנעס צוביסלעך ווערט ער נתחנך אז ס'ארבעט אזוי, ס'איז א נארמאלע זאך, מ'קען טראכטן פאר צוואנציג, מ'קען טראכטן פאר הונדרעט יאר, מ'קען טראכטן פאר דייניקלעך, ס'איז נישט קיין נארמאלע, רוב מענטשן. און עס איז דאך ער איז טאקע גערעכט רוב מענטשן ווייל ער דארף דאך האבן די געלט היינט ער איז דאך אן ארעמאן לחם עוני לחם עוני אויב ביסט אן ארעמאן דארפסטו געלט היינט פרובירסט עס נעמען וואס דו האסט וואס קען מען טון אבער מען צוביסלעך באקומט מען אביסל עשירות מען נעמט זאמלט זיך איין אביסל פון די עוני און דאס דער משל איז ווי די נמשל און אלץ איז אזוי ווייסט ער קען אנהייבן צו טון אין עבודה קען אנהייבן צו טון אזאך וואס גייט נישט ברענגען קיין שום ריווח פאר די נעקסטע צוואנציג פופציג יאר גייט נישט האבן קיין ריווח גייט און ס'גייט קאסטן פופציג יאר שפעטער וועט ער עס מרוויח זיין דאס הייסט מען האט נאך א גרעסערע אמונה, האט נאך א גרעסערע בטחון, און די בטחון איז אים גורם לעשות טוב, די בטחון איז אים גורם ער זאל קענען טאקע טוהן וואס ער דארף טוהן, און וואס ער טוט איז אזוי ווי א סעלף פאלפילינג פראפעסי, יא דעמאלטס קומט, באקומט ער טאקע די שכר פון די בטחון, באקומט ער טאקע וואס איז ארויסגעקומען, די אידן זענען געגאנגען אין מצרים, ארויסגעגאנגען פון מצרים און זיי זאגן וואס לוינט זיך יעצט, המבלי אין קברים במצרים, וואס לוינט זיך יעצט, אלעמאל לוינט זיך צו בלייבן אין מצרים, דאס איז די לימיט פון סיי ביי ים סוף סיי ביי מצרים, פשוט פשט. אלעמאל, פאר יעדע סטעפ האט זיך געלוינט צו בלייבן אין מצרים, ס'דא אמאל א מענטש אין א שווערע מצב, ער באלאנגט צו עפעס א קאראפט קאלט, איך ווייס וואס, און יעדע, אויב מען טראכט אויף היינט, אויף היינט, אלעמאל לוינט זיך צו בלייבן דארט, עס הייסט, עס איז דא דגה במצרים, עס איז דא קברים, עס איז אלעס דא, עס פעלט נישט גארנישט. נאר וואס? אז מען טראכט לענגער, מען טראכט פון די אידן וואס זענען ארויס פון מצרים, די אלע וואס האבן געמאכט ראציאנאלע חשבונות, דאס הייסט היינט ראציאנאלע חשבונות אין די סענס פון אויף איין טאג געטראכט, אויף איין יאר, איין דור אפילו, זענען אלע געבליבן דארט, זענען די מענטשן וואס זענען געבליבן דארט. ווער איז נישט געבליבן? איז געקומען משה רבינו און געזאגט יא, עס איז אלץ זייער גוט, אבער איך וויל ענק זאגן אין פערציג יאר, ער האט נישט געזאגט די נומבער, אבער איר וויסן צען דורות ארום וועט מען נאך פארציילן די מעשה למען תספר באזני בנך ובן בנך, אויב מ'וועלן יעצט ארויסגיין און קענען א מעשה פארציילן פון דורות ארום. עס טוישט זיך די גאנצע בילד, אבער אויף דעם דארף מען בטחון, אויף דעם דארף מען אמונה, דאס לכתך אחרי במדבר, דארף מען, אדער אהבה וואס טראכט נישט איז אין לאוו, ווערט ער משוגע, דאס איז נאך א וועג זיך עצה געבן מיט די עצה, אדער האט א מענטש אזא שטארקע פעשען אז ער טראכט נישט אפילו פון דעם אז ער פארלירט ביזדערווייל, שוין אונז רעדן יעצט בדרך שכלי אדער בדרך פעשען, ס'איז די וועג פון די ערשטע שטיקל, קומט נחשון און זאגט יא. מ'איז גערעכט. מ'געבט זיך אונטער פאר די מצרים, און בלייבן מצרים, זיי גייען צוריק, זיי גייען אהין, נתנה ראש ונשובה מצרים. ס'מאכט די מערסטע סענס, אבער דו דארפסט וויסן, אז ס'גייט, איך האב דאך, ס'איז דאך דא אייניקלעך צו טראכטן וועגן, דאך דא דריי טויזנט יאר לפחות דורות צו טראכטן וועגן. פאר דעם לוינט זיך טאקע א גרעסערע ריסק. א מענטש האט א גרעסערע ריווח, קען ער נעמען א גרעסערע ריסק. ס'לוינט זיך צו נעמען די ריסק אריינטאנצן אין ים סוף. ווייל איך האב בטחון. ווייל איך האב אמונה. ווייל איך קען זען, מיין אמונה זעט ווייזט מיך נאך טויזנט יאר וואס די ענק זעען נישט, ענק זעען נאר היינט. איז דאס איז דאס איז די הלכה למעשה וואס אונז נעמען פון די פון די גאנצע זאך, פון די גאנצע שמועס. א זאך וואס א מענטש ווייסט איז ריכטיג, און ריכטיג מיינט איז נאר א אנדערע וועג, אין געוויסע זין, טוב, ריכטיג איז נאר א אנדערע זין פון זאגן וואס לוינט זיך אין א לאנגע טערם, אין אסאך לאנגע טערם, וואס לוינט זיך נאכן שטארבן, וואס לוינט זיך פאר דיינע אייניקלעך, וואס לוינט זיך פאר דיינע אור אייניקלעך. און וויפיל בטחון ער האט, אנדערע ווערטער וויפיל מער ער קען זיך שטארקן אין די אין די ידיעה, וויפיל מער ער קען זיך מחזק זיין כנגד די וואס קוקן וואס זאגן היינט לוינט זיך נישט. אזויפיל איז ער זוכה צו ועשה טוב טאקע, אזויפיל איז ער זוכה צו שכר, אזויפיל באקומט ער טאקע. דער קריעת ים סוף ווען מען נוסע'ט אויף די וועג האט אלע זאכן וואס מען דארף האבן אין אין זיין אין זיין אין זיין לעבן, ווייל דאס איז די איינציגסטע וועג פון באקומען גוטע זאכן איז דורך דאס טון. שוין זאל מען האבן א פרייליכן יום טוב.